מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק יוד חית, מיר האלטן אין חלק חי, לערנען שיחה פון היינטיגע פרשה בהעלותך, שיחה א', עמוד 92. א געוואלדיגע געשמאקע שיחה. מען קען זאגן פשוט טעמו וראו כי טוב השם, א תענוג רוחני צו לערנען די שיחה ווי דער רבי איז מסביר דעם ענין פון למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, און צום סוף ברענגט דער רבי אראפ א דבר נפלא ווי אין לעצטע וואך האט דער רבי געזאגט אז דער של ה זאגט אז עס איז דא דברים נפלאים על פי הלכה אויכעט אין רש י, נאכדעם איז נאך דא א יינו של תורה, און נאכדעם דא א לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען אויף א הוראה פאר יעדן איינעם. אין אנפאנג פון פרשה איז רשי מעתיק פון פסוק דעם ווארט בהעלותך און איז מפרש למה נסמכה פרשת המנורה בפרשת הנשיאים פארוואס קומט פרשת המנורה גלייך נאך פרשת הנשיאים מ'האט געענדיגט מיט פרשת נשא וואס דארטן שטייט די אלע נשיאים וואס זיי מקריב געווען די קרבנות פון ראש חודש ניסן ביז יוד בית ניסן און און גלייך נאך דעם הייבט זיך אן בהעלותך את הנרות דער רבי ברענגט ארויס פון תנחומא און פון במדבר רבה, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, ס'איז געווען די אנדערע שבטים האבן אלע געברענגט קרבנות, און נישט אהרן און נישט זיין שבט זענען געווען פארמישט און פארבונדן מיט דעם ענין פון פון חנוכת המשכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ממש דער אויבערשטער זאגט איך שווער דיר שלך גדולה משלהם דיין עבודה וואס דו גייסט טאן איז גרעסער ווי זייערע שאתה מדליק ומטיב את המנורה אז דו ביסט מד אז דו ביסט מטיב ביסט מדליק ומטיב די מנורה דו מאכסט עס דארטן דעם ענין פון דו רייניגסט אויס די קנויטלעך און דו לייגסט אריין די שמן און דאן אין אוונט ביסטו מדליק שוין גערעדט פיל מאל אז פון דעם וואס נאר אין געציילטע ערטער באווארנט רש י דעם טעם פון סמיכות הפרשיות, ווי מיר זעען, דער רבי האט שוין גערעדט אסאך מאל אין ליקוטי שיחות, דער רבי האט גערעדט וועגן דעם ענין אז ס'איז דא און נאר אין איינצלנע ערטער איז רש י שטעלט זיך אפ אויף טעם הסמיכות פון איין פרשה צו די אנדערע, כאטש אז דרשות חזל זענען דא אויף אסאך ערטער פון סמיכות הפרשיות. און רשי שטעלט זיך נישט אפ אויף די אלע, היבש אז רשי שטעלט זיך יא אפ אויף אזא זאך, איז מוכרח אז על דרך הפשט, דרך פירוש רשי על התורה, איז פארשטאנדיג אז ווען ס'קומט צו דרך צו דרך הפשט, ווען ס'שטימט עפעס נישט מיט דעם ענין וואס דא א סמיכות, יעמאלט איז רשי עפעס מפרש. איז מוכרח אז על דרך הפשט דורך פירוש רשי דרך פירוש רשי על התורה, איז קיין קשיא ניט פארוואס זיינען דווקא די פרשיות סמוכות. אין די ערטער וואס רשי שטעלט זיך נישט אפ, איז פארשטאנדיג אז ס'איז נישטא קיין קשיא דארטן, און דארטן וואו רשי פרעגט למה נסמכה וכו', איז דאס דערפאר וואס על פי פשוטו של מקרא איז דא א שוועריגקייט אין סדר הפרשיות, אדער ס'דא אן אנדער שאלה אין פשוטו של מקרא וואס ווערט פארענטפערט דורך דעם ביאור הטעם אויף סמיכות הפרשיות. מוז מען זאגן אז ווען רשי שטעלט זיך יא אפ אויף דעם, מוז זיין אז אין פשוטו של מקרא מוז מען עס מסביר זיין, אדער פון דעם וועט מען פארשטיין עפעס אין אן אנדער ארט, דערפאר דארף רשי מסביר זיין פארוואס נסמכה פרשה זו לזו. איז ממילא מוז מען טרעפן דא פארוואס רשי שטעלט זיך יא אפ אויף דעם און ער זאגט למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. די שאלה אין דער סמיכות הפרשיות דא, יש לומר בפשטות, חנוכת הנשיאים האט זיך אנגעהויבן ביום כלות משה להקים את המשכן. ווען איז דאס געווען? ראש חודש ניסן. וואס דאס איז געווען שמיני למילואים. און דאס האט זיך געצויגן צוועלף טעג, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום. איז געווען ראש חודש ניסן געווען דער יום השמיני ויהי ביום השמיני איז געווען ראש חודש ניסן יענעם טאג האבן אנגעהויבן די נשיאים צו ברענגען די קרבנות און ס'האט זיך געצויגן צוועלף טעג ווי ס'שטייט קלאר אין תורה אז דער אויבערשטער האט געזאגט משה רבינו נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום הדלקת הנרות בהעלותך את הנרות דורך אהרן הכהן האט זיך בפשטות אנגעהויבן אין דעם טאג פון הקמת המשכן בראש חודש ניסן ווען האט אהרן אנגעהויבן צו אנצינדן די מנורה? בראש חודש ניסן ווען עס איז געווען דער הקמת המשכן און עס איז געבליבן שטיין, ווי עס שטייט אז די זיבן טעג האט ער דאך געשטעלט דעם משכן און צונומען דעם משכן יעדן טאג. מוז מען דעריבער זאגן אז דער ציווי בהעלותך איז געזאגט געווארן פאר די יום השמיני למילואים, ווערט במילא די שאלה למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, קומט דאך אויס בפשטות, אז דער בהעלותך האט דער אויבערשטער געזאגט צו צו אהרן'ען פריערט, ווייל דעם אכטן טאג אין דער פרי דעם אכטן טאג האט ער דאך געדארפט אנצינדן די מנורה. ווערט א שאלה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, ווי קומט עס אז פרשת המנורה האט צו זיין נאנט צו און נאך פרשת הנשיאים? לכאורה האט עס געדארפט זיין פאר פרשת הנשיאים, איז זייער פשוט פארוואס רשי שטעלט זיך אפ אויף דעם, ווייל בפשטות איז דא א געוואלדיגע שאלה, ווי קומט אז בהעלותך את הנרות קומט נאך די נשיאים, ווען די נשיאים האבן אנגעהויבן ראש חודש ניסן צו ברענגען די קרבנות, און אהרן הכהן בהעלותך את הנרות איז שוין געווען דעם אכטן איז געווען דעם אכטן טאג פון די מילואים אין ראש חודש ניסן ווען זיי האבן אנגעהויבן ברענגען די קרבנות, ממילא ווערט א שאלה פארוואס שטייט נישט בהעלותך פארדעם. איז עס פארשטאנדיג פארוואס רשי שטעלט זיך אפ און זאגט, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, אין א וועג וואס מנורה שטייט נאך די נשיאים. דער רבי זאגט אין די חצאי ריבוע, כאטש אז אין מוקדם ומאוחר בתורה, איז א כלל אויך אין פשוטו של מקרא לפירוש רשי, מען זעט אז רשי נעמט אויכעט אן דעם ענין אין בראשית און אין פרשת בראשית און אין וישלח און אין נאך ערטער, נעמט רשי אן דעם ענין פון אין מוקדם ומאוחר בתורה, קען מען זאגן אויכעט אז דער בהעלותך האט דער אייבישטער טאקע געזאגט פריערט, נאר אין דעם סדר ווי די תורה האט געשריבן דעם דעם סדר פון די תורה, קומט קודם די נשיאים און דערנאך קומט בהעלותך את הנרות, גייט אראפ די קשיא, זאגט דער רבי קען מען אבער דערמיט פארענטפערן נאר בלית ברירה, ווען ניץ איך דעם ענין פון אין מוקדם ומאוחר, ווען איך קען נישט טרעפן קיין אנדער תירץ מוז איך זאגן אז וואס אז אין מוקדם ומאוחר, און מען דארף דערצו אויך האבן א טעם אויף דעם, מען דארף האבן א טעם אויף דעם פארוואס דאס איז. בפרט בנידון דידן, וואס דאס גיט דאך אן ארט א טעות צו האבן, נישט נאר אין סדר המאורעות, נאר א נתינת מקום לטעות, אין התחלת זמן קיום מצוות הדלקת הנרות על ידי אהרן. ממילא קען מען נישט זאגן אז דאס גייט אריין אין דעם כלל פון אין מוקדם ומאוחר בתורה, ווייל ס'איז, ווייל מ'קען דאך מאכן דא א טעות, אויב איך זאג, אויב איך, איך קען דאך טראכטן אז דער בהעלותך את הנרות איז געזאגט געווארן ערשט נאכדעם, ווי קען זיין אז ס'איז געזאגט געווארן נאכדעם, אז אהרן האט דאך געדארפט אנצינדן די מנורה אויך פריערט? דעריבער דארף רש"י מסביר זיין אז פרשת המנורה איז געשריבן געווארן דא כדי דערמיט ארויסצוברענגען וועגן חלישות הדעת פון אהרן, נישט דא איז דער פלאץ טאקע וואס ס'האט געדארפט שטיין, א חידוש נפלא, נישט דא איז דער ענין פון בהעלותך את הנרות וואס ער זאגט אים אן אז דעם אכטן טאג ביום השמיני למילואים דארף ער אנהייבן אנצינדן די מנורה, דא קומט נאר דער נסמך וואס בהעלותך שטייט גלייך נאך די נשיאים, ס'קומט אונז זאגן עפעס אינגאנצן א אנדער זאך. עס קומט אונז זאגן וועגן חלישת הדעת פון אהרן, כשראה אהרן חנוכת הנשיאים, און וועגן דער נחמה וואס דער אויבישטער האט אים מנחם געווען. איצט ווערט עס פארשטאנדיג און דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער בפרטיות וואס דאס מיינט, אבער בפשטות די נקודה וואס מיר האבן, אז דער גאנצער ענין פון בהעלותך את הנרות קומט אונז מחדש זיין א נייע זאך, ס'קומט אונז זאגן דעם ענין פון די נחמה פאר אהרנ'ען, נאך וואס די נשיאים האבן מקריב געווען, יעמאלט איז געווארן ביי אהרן הכהן א ענין פון חלישות הדעת, האט אים דער אייבישטער געדארפט מנחם זיין, ווי האט ער אים מנחם געווען? מיט בהעלותך את הנרות, און האט אים געזאגט שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את המנורה. וואס איז דער הסבר אין דעם? דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק. ערשט וועט דער רבי פרעגן א שיינע פאר שאלות אויף דעם ענין, און נאכדעם וועט דער רבי אוועקלייגן דעם יסוד. אות ב. מען דארף אבער פארשטיין. א. מיט וואס האט דער אויבערשטער'ס ענטפער שלך גדולה משלהם שאתה מדליק וכו' אראפגענומען דעם חלשה אז דעתו פון אהרן? ער האט דאך נישט מסביר געווען מיט וואס איז שלך גדולה. דער אויבערשטער זאגט אים שלך גדולה משלהם, וואס זאגט ער אים שאתה מדליק ומיטיב? וואס מיינט דאס? מיט וואס האט ער אראפגענומען דעם חלשה דעתו? ער האט דאך אים נישט מסביר געווען וואס דאס איז אז מיט דעם אנצינדן די מנורה איז דאס גרעסער ווי ווי זייערע? דער אייבערשטער האט אים גארנישט מסביר געווען וואס דאס איז. ב. און אויב מ'וועט זאגן אז ס'איז א דבר הפשוט אז די מנורה איז אסאך איז איז מיט דעם אנצינדן די מנורה און מטיב זיין די מנורה איז דאס העכער פון זייערע נשיאים שלך גדולה משלהם, אויב ס'איז א דבר הפשוט אז אהרן האט דאס אליין פארשטאנען, היינט פארוואס איז חלשה דעתו מלכתחילה? ממה נפשך? אויב דו זאגסט אז ס'איז געווען חלשה דעתו, מיט וואס האט אים דער אייבישטער פארענטפערט? פון צווייטן זייט די צווייטע שאלה, אויב ס'איז דבר הפשוט אז מ'פארשטייט אז די מנורה איז העכער ווי העכער ווי דעם ענין פון זייער חנוכה, איז ממילא איז פארוואס איז געווען חלשה דעתו לכתחילה? דאס איז געווען צוויי שאלות, און אויס און די דריטע שאלה וועט דער רבי פרעגן שאלות וואס דער רמבן פרעגט אויף דעם ענין. ג. די דריטע שאלה איז די קושיות פון רמבן. א. דער רבי רעכנט אויס די קשיות פון רמבן, איז דא דריי

ווען גייסטו מאכן קטורת? יעדן בוקר וערב, און די תורה אליין אין חומש דברים אין אין וזאת הברכה ברענגט דארטן אראפ ישימו קטורה באפך, סאיז א סאיז א מורא'דיגע עבודה, און אויכעט בכל הקרבנות, די אלע קרבנות וואס אהרן טוט און קיינער טוט דאס נישט, וואס די כהנים טוען און אהרן טוט, און אויכעט ביי מנחת חביתין וואס דער כהן האט געדארפט ברענגען יעדן טאג, דער כהן גדול האט געדארפט ברענגען יעדן טאג, איינע אינדערפרי און איינע פארנאכט, א האלבע אינדערפרי, איינע אינדערפרי און איינע פארנאכט, און אויכעט האט אים געדארפט געקענט מנחם זיין מיט עבודת יום הכיפורים, שאינה כשרה אלא בו, און ונכנס לפני ולפנים וכו', איז א געוואלדיגע קשיא וואס דער רמב ם פרעגט, די ערשטע קשיא אין רמב ן איז פארוואס האט אים דער אייבשטער מנחם געווען דווקא מיט די מנורה און נישט מיט די אנדערע זאכן? ב' די צווייטע שאלה פונעם רמב ן, מה טעם לחלישות הדעת הזו? והלא קרבנו גדול משל נשיאים שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המילואים וואס וואס וואס איז דער ענין חלישות הדעת אהרן האט דאך אויכעט מקריב געווען געוואלדיגע קרבנות אין די גאנצע ימי המילואים און כאטש אז לויט פשוטו של מקרא האט משה מקריב געווען בז' ימי המילואים נישט אהרן איז אבער א' די בעלים פון די קרבנות זענען געווען אהרן ובניו ממילא איז אפילו אז משה רבינו איז געווען דער מקריב, אבער פון דעסט וועגן ווער איז געווען די בעלי בתים על פי הלכה, ווער איז געווען דער בעל הבית פון די קרבנות? איז זענען געווען די כהנים, האט ער דאך געהאט די אלע קרבנות אויף זיך, און ב' ס'איז מפורש אין פסוק אז שמיני למילואים האט אהרן מקריב געווען קרבנות,

צווייטע שאלה וואס דער רמב ן פרעגט, וואס מיינט חלישות הדעת, אהרן האט דאך מקריב געווען קרבנות די גאנצע שבעת ימי המילואים, און בפרט אין דעם אכטן טאג שטייט דאך קלאר אז אהרן האט מקריב געווען קרבנות, האט ער דאך אויכעט געברענגט קרבנות, פארוואס זאל ער האבן חלישות הדעת? ד דעם רבי'נס פערדע שאלה, נאך מער, נאך מער אויף קושיות פון די רמב ן, דער רבי שרייבט צו אין די הערה דאס איז פון די קוש די קשיא פון דעם אור החיים אויך די קורבנות וואס די נשיאים האבן געבראכט א געוואלדיגע געשמאקע קשיא די קורבנות וואס די נשיאים האבן געבראכט איז מסתבר בפשטות אז די הקרבה אויף מזבח איז געווען דורך אהרן ובניו דו ווערסט האסט א חלישות הדעת אז די נשיאים האבן געברענגט קורבנות און דו נישט די אלע קורבנות וואס די נשיאים האבן געברענגט ווער האט עס מקריב געווען אהרן וואס ווערט ביי דיר חלשה דעתו ס'הייסט אז די נשיאים האבן עס נאר געברענגט און דו האסט עס מקריב געווען, וואס ווערט ביי דיר חלשה דעתו? אות ג' אויך דארף מען פארשטיין אין לשון פון פירוש רשי, דארף איך פארשטיין דעם ענין פון דעם לשון ווי רשי ווי רשי זאגט עס. א', וואס איז דער לשון, וואס איז דער לשון חייך? צו וואס דארף מען דא האבן א שבועה? און דער אייבערשטער האט אים געקענט ענטפערן אמר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם וואס איז דא דער ענין אזוי גרויס אז דער אייבערשטער האט אים געדארפט זאגן חייך א ענין פון א שבועה ב' נאך א שאלה פארוואס זאגט רשי אויך ומטיב את הנרות די פסוקים רעדן נאר וועגן הדלקת הנרות נישט הטבה וועגן וואס רעדט זיך דא? דא רעדט זיך וועגן דעם וואס דער אייבערשטער זאגט אים, זאלסט נישט זיין צובראכן, זאלסט נישט האבן קיין חלישות הדעת, פארוואס? ווייל דו צינדסט אן און דו ביסט מיטיב די מנורה. וואס שטייט דא אין דעם פסוק? אין דעם פסוק ווערט נישט דערמאנט בכלל דער ענין פון הטבת הנרות, שטייט נאר דער ענין פון בהעלותך את הנרות. פארוואס דארף מען דערמאנען דעם ענין פון הטבה? וואס וואס ברענגט רשי אראפ דעם ענין פון הטבה? ג. נאך א שאלה, וואס איז דער לשון שאתה מדליק ומטיב? לשון הווה. דא רעדט זיך דאך נאכדעם ווי ראה אהרן חנוכת הנשיאים בי"ב ניסן, ווען איז געווארן דער ענין פון חלשה דעתו? נאך די צוועלף טעג וואס די נשיאים האבן מקריב געווען, האט דאך געדארפט שטיין שהדלקת והיטבת, ווי געזאגט פריער האט אהרן אנגעהויבן צו צו אנצינדן די מנורה אין דעם יום השמיני למילואים וואס דאס איז ראש חודש ניסן, קומט דער אייבישטער און ער זאגט אים האב נישט קיין חלישות הדעת ווייל דו האסט נישט געברענגט קיין ענין פון קרבנות, ניין דו האסט דאך דעם ענין פון די מנורה האט געדארפט שטיין שאתה הדלקת והיטבת ער האט דאך שוין אנגעצונדן פון ראש חודש האט ער שוין אנגעצונדן צוועלף טעג, פארוואס איז דער לשון שאתה מדליק נישט הדלקת? שהדלקת והיטבת, ווען ער האט מחנך געווען הדלקה דעם ערשטן מאל די מנורה, איז במילא איז דאך שוין געווען דער הדלקת והיטבת, פארוואס שטייט דער לשון שאתה מדליק ומיטב? האבן מיר דא די אלע שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט, יעצט וועט דער רבי אין אות ד' אנהייבן געבן דעם הסבר אויף דעם, דער ביאור אין דעם. מיטן ענטפער שלך גדולה משלהם שאתה מדליק וכו', איז מען ניט אויסן צו מנחם זיין אהרן סתם מיט אן עבודה וואס ער טוט, נאר אז דאס וואס ער איז מדליק און מטיב את הנרות איז אויך אן ענין פון חנוכת המשכן. געוואלדיג דער יסוד וואס דער רבי לייגט דא אוועק, ווי געזאגט פריער שוין, דער רבי גייט אוועקלייגן דא דעם יסוד, מיט דעם וועט אראפגיין אלע שאלות וואס מען פרעגט סיי פונעם רמבן סיי פונעם אור החיים און סיי דעם רבינ'ס שאלות, די דאס וואס די דער אייבישטער זאגט אים שלך גדולה משלהם איז נישט ער קומט אים זאגן אז אהרן דו האסט דאך אויך געטון א עבודה, אזוי ווי איינע פון די שאלות איז געווען אז ער האט דאך מקריב געווען אין די אין די שבעת ימי המילואים, און זיכער אין די יום השמיני האט דאך מקריב געווען אלע קרבנות, נישט דאס איז געווען דא דער ענין, דער ענין איז דא געווען, דאס הייסט פונקט ווי די נשיאים האבן געבראכט חנוכת המזבח, אזוי האט אהרן מחנך געווען די מנורה, דאס וואס דער אייבישטער קומט דא מחדש זיין צו אהרן'ען, מה שאין כן די אנדערע כלי המשכן וואס זייער חינוך איז נישט געווען דורך אהרן, כדלקמן, סעיף ז', ווי דער רבי וועט מסביר זיין אז אהרן, ביי אהרן איז געווען דער ענין וואס דער אייבישטער האט אים געזאגט, אז שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את המנורה, האט ער אים דא מחדש געווען אז אהרן האט האט געמאכט דעם ענין פון חינוך פון די מנורה. און דערמיט האט דער אייבישטער אראפגענומען די חלישות הדעת פון אהרן אויף דעם וואס לא היה עמהם בחנוכה, דער לשון איז דאך שלא היה עמהם בחנוכה, חלשה דעתו, ס'איז געווען חלשה דעתו פארוואס ער איז נישט געווען מיט זיי אין די חנ אין חנוכת המשכן, האט דער אייבערשטער אראפגענומען מיט דעם זיין חלישות האט אים געזאגט אז בהעלותך את הנרות ווען דו מאכסט די נרות אויף די מנורה זאלסטו וויסן אז דו ביסט מחנך די מנורה יעמאלט ביסטו איז נישט נאר ביסט א חלק אזוי ווי זיי האסט געמאכט א חינוך נאר דיין חינוך איז נאך א גרעסערע וואס דו ביסט מדליק די מנורה, ווי מ'וועט לערנען דער רבי וועט מסביר זיין וואס איז די גרעסערקייט אין דעם ענין פון מנורה, אבער דעם יסוד האבן מיר שוין, אז דער אויפטו דא פון בהעלותך את הנרות איז אז אהרן הכהן מיט זיין מדליק זיין די מנורה דעם ערשטן מאל האט ער מחנך געווען די מנורה, און דערמיט האט דער אויבערשטער אראפגענומען די חלישות הדעת פון אהרן אויף דעם וואס לא היה עמהם בחנוכה, ווייל אויך ער האט א טייל אין חנוכה. נישט נאר ער האט געמאכט, ער האט א טייל אין די חנוכה, און דער רבי לייגט צו ואדרבה, שלך, דיין חנוכה וואס דו מאכסט איז גדולה משלהם, איז נאך גרעסער ווי זייערע. זיין חינוך המנורה איז גרעסער ווי זייער חינוך המזבח. זיי האבן דאך געמאכט דעם ענין פון חינוך המזבח מיט די קרבנות וואס זיי האבן געברענגט, ווען ווערט דעם ווען ווערט דער מזבח א כלי קודש, ווען ווערט ער א כלי וואס איז מוכן לקרבנות מיט אלץ דורך די נשיאים. איז ממילא זאגט דער זאגט אים דער אייבישטער אז דיין חינוך פון די מנורה איז גרעסער ווי דער חינוך פון מזבח. און וואס וואס זעה איך דאס, און דאס איז אין דריי פרטים וועלכע רשי רעכנט אויס, ווי רשי ברענגט אראפ דעם תנחומא און דעם מדרש, איז אין דעם לשון קען מען זען אז דער אייבערשטער האט אים מנחם געווען מיט מיט דעם ענין אז זיין אז ער האט זיך אויכעט משתתף געווען אין אין דעם חנוכת המשכן אין דעם ענין פון דעם מנורה, און נישט נאר ס'איז פונקט ווי די נשיאים נאר ס'איז אסאך גרעסער ווי די נשיאים, וואו זעט מען אז ס'איז אסאך גרעסער ווי די נשיאים, זאגט דער רבי, א' שטייט דארטן שאתה, ב' שטייט מדליק ומטיב, ג' ס'שטייט את הנרות האבן מיר דא דריי נקודות שאתה מדליק ומטיב את הנרות דער רבי צוטיילט עס אין דריי זאכן און דאס וועט ברענגען אהרן'ען די נחמה ווייל ער וועט זעהן אז זיין ענין פון מחנך זיין די מנורה ערשטנס פון זיין אנצינדן די מנורה איז דאס געווען דער ענין פון חינוך המנורה און דער חינוך המנורה איז גרעסער ווי די אלע נשיאים וואס זיי האבן געברענגט שלך גדולה משלהם וואו זעט מען עס איז דער רבי מסביר אין אות א' די ערשטע זאך ווי מיר האבן געזאגט איינע פון די ערשטע פון די דריי איז שאתה די קרבנות וואס די נשיאים האבן געבראכט לחנוכת המזבח איז זייער הקרבה נישט געווען דורך זיי נאר דורך די כהנים המקריבים, מה שאין כן חנוכת המזבח איז געווען, חנוכת המנורה איז געווען שאתה דורך אהרן אליין, איז מיט דעם ערשטן ווארט אליין ווען דער אייבערשטער זאגט אים אז שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, אין דעם ערשטן ווארט שאתה זעט מען שוין ארויס דא די גרויסע מעלה פון אהרן'ן, אפילו די נשיאים האבן געברענגט די קרבנות, ווער האט עס מקריב געווען? די כהנים, מה שאין כן אהרן, איז שאתה, דו גייסט אנצינדן די מנורה, נישט דו ברענגסט און א אנדערער גייט עס טון, דו צינדסט אן די מנורה. ב. דער צווייטער חלק פון די דריי ווערטער איז מדליק ומיטיב, ווען אהרן וואלט נאר, דאס טוט אונז פארענטפערן העכער די שאלה פארוואס דער רבי ברענגט אראפ דעם ענין פון מיטיב, ווען אהרן וואלט נאר מדליק געווען די נרות וואלט געווען א נוטה לשאלה, וואס איז מער גדול? צו די התחלה פון פעולת החנוכה, די הבאת הקרבנות על ידי הנשיאים, כאטש אז דער סיום און הקרבה אויפן מזבח איז נישט געווען דורך זיי, אדער דער גמר הפעולה פון חנוכה, די הדלקת המנורה דורך אהרן. ממילא מוז מען זאגן, דערפאר מוז די מוז רש"י אראפברענגען דעם ענין פון מדליק און מיטיב אפילו אז דא רעדט מען נישט וועגן דעם ענין פון פון מיטיב, מען רעדט נאר וועגן דעם ענין פון מדליק, ווייל דא וואלט געקענט זיין, איך וואלט אריינגעגאנגען אין א חקירה, וואס איז וואס איז בעסער? די התחלה פון פעולת חנוכה וואס דאס מיינט ווען די נשיאים ברענגען די קרבנות, כאטש אז דער סיום און הקרבה אויפן מזבח איז דאך גארנישט געווען דורך זיי, אדער ס'קען גאר זיין אז דער גמר הפעולה, דער ענין פון הדלקת המנורה דורך אהרן, דאס איז גרעסער, ווייל ס'רעדט זיך דא וועגן דעם אנצינדן, קומט די תורה און זאגט אונז ניין, וויבאלד אבער אז די הטבה, דער דישון הפתילה כו', די אויסרייניגן די פתילות, און די הכנה צו דער הדלקה, וואס דאס איז דאך געווען דער ענין פון אריינלייגן די שמן מיט די אלע זאכן, איז דאך אויך געווען דורך אהרן, קומט אויס אז די גאנצע פעולת החנוכה פון דער מנורה איז דורך אהרן, מה שאין כן ביי די נשיאים איז דאך געווען נאר נאר אויב איך וואלט געזאגט אז אהרן האט נאר אנגעצונדן וואלט איך נישט געוואוסט אז דאס איז א גרעסערע מעלה פון דעם, ממילא מוז די תורה מוז מדגיש זיין, רשי מוז מדגיש זיין מדליק און מיטיב צו מיר זאגן אז ער האט געטון ביידע זאכן, און אויף די נשיאים וואס זיי האבן געברענגט און אהרן האט עס מקריב געווען, ווייס איך נישט וואס איז וויכטיגער צו דער ענין פון ברענגען צו דער ענין פון דעם דעם סיום פון דעם מקריב זיין וואס דאס האבן גאר געטון די כהנים. נאכדעם דער דריטער חלק פון די דריי ווערטער שטייט שאתה מדליק ומיטיב שטייט את הנרות די חנוכת ה, וואס איז דא די הדגשה דא אז אהרן איז גרעסער ווי זיי? האבן מיר שוין געהאט האבן מיר שוין געהאט סיי אין שאתה אין דעם ווארט שאתה האבן מיר געהאט אז די קרבנות האבן זיי געברענגט און כהנים האבן עס מקריב געווען, און ביי דיר שטייט שאתה דו טוסט עס, די צווייטע זאך איז מדליק ומיטיב, אז זיי האבן געברענגט די קרבנות און די כהנים האבן עס מקריב געווען, באט ביי דיר איז געווען ביידע זאכן, סיי דער ענין פון הטבה און סיי דער ענין פון הדלקה, די דריטע זאך אויכעט גיט אונז צו אלץ צו ווייזן אז אין דעם ענין פון די חינוך המנורה וואס אהרן האט געטון מיטן אנצינדן איז געווען אין א סך א איז ראשית כל איז דאס א חנוכה פון דעם מנורה, צווייטנס אז אין אזא אופן וואס איז אסאך גרעסער ווי ביי די נשיאים, וואס איז די דריטע זאך את הנרות, די חנוכת הנשיאים איז געווען פון דעם מזבח החיצון, וואס האבן זיי וואס האבן זיי וואס האבן זיי מחנך געווען, זיי האבן געברענגט די קרבנות און דאס מקריב געווען אויפן מזבח החיצון בחצר, ווארום אויך די קטורת וואס די נשיאים האבן געבראכט לחנוכת המזבח איז נישט געווען אויף דעם מזבח הפנימי, לכאורה קען מען דאך זאגן אז זייערע קטורת איז יא אריינגיין אינעווייניג, זאגט דער רבי ניין, עס איז געווען א הוראת שעה יעמאלט, נאר אויפן מזבח החיצון והוראת שעה היתה, דער רבי ברענגט אראפ, רש"י ברענגט עס אראפ אין פרשת נשא, אז אפילו די אפילו די קטורת וואס זיי האבן געברענגט, וואס אלעמאל איז דאך קטורת אינעווייניג, נישט אין חצר, נישט אין דעם מזבח, מזבח וואס אינדרויסן נאר דעם מזבח הזהב אינעווייניג, אין דעם טאג האבן זיי געברענגט אלץ, ממילא וואס קומט אויס? אז די אז די נשיאים האבן געברענגט עפעס האבן זיי געברענגט נאר מזבח החיצון, מה שאין כן דא אהרן איז מדליק די דריטע זאך את הנרות, וואו צינדט מען אן די נרות? און די חנוכה פון אהרן, וואו האט אהרן געמאכט דעם חנוכת המנורה? איז די מנורה וואס שטייט אין משכן בפנים, וואס דערפון איז פארשטאנדיק אז אין די חנוכת המנורה, אין הדלקת הנרות איז דא מער חשיבות ווי אין הקרבת הקרבנות פון די נשיאים, און זייער געשמאק ווי דער רבי האט דאס איינגעטייטשט די דריי ווערטער וואס איז דא אין די דריי גדרים, שאתה, מדליק ומטיב, און את הנרות. איבער חזר'ן נאכאמאל, שאתה מיינט אז דו טוסט דאס, דו אליין טוסט דאס, נישט ווי די קרבנות פון די נשיאים וואס זיי ברענגען עס און די כהנים האבן עס געענדיגט, מדליק ומטיב, לכאורה האט נישט געדארפט שטיין ומטיב, דא רעדט מען נאר וועגן בהעלותך את הנרות, איז מדליק ומטיב קומט אונז צו זאגן אז אהרן האט געטון סיי די התחלה פון די פעולה און סיי דעם סוף פון די פעולה, מה שאין כן די נשיאים האבן נאר געטון איין חלק פון די פעולה, זיי האבן נאר געברענגט און די כהנים האבן עס גאר געענדיגט, די דריטע זאך וואס עס שטייט איז את הנרות, דער אייבערשטער האט מדגיש געווען, עס שטייט נישט שאתה מדליק ומטיב, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, צו מדגיש זיין צו אהרן'ען אז זיי האבן געברענגט די קרבנות נאר אין מזבח החיצון אין חצר, און דיין אנצינדן די מנורה איז דווקא בפנים. אות ו'. על פי זה דארף מען אבער פארשטיין פארוואס איז מלכתחילה חלשה אז דעתו של אהרן, וויבאלד ער האט געזען אז ער האט מחנך געווען די מנורה, וואס דאס איז חשוב'ער ווי חנוכת המזבח דהנשיאים, פארוואס האט אהרן געהאט חלישות הדעת מ'קען נישט זאגן אז ער האט נישט געוואוסט די מעלה פון חנוכת המנורה, לגבי חנוכת הנשיאים לכאורה וועט מען זאגן אז ער האט נישט געוואוסט, זאגט ער מ'קען נישט זאגן אז ער האט נישט געוואוסט, ווארום, א' עס איז א דבר הפשוט זייער א פשוט'ע זאך, די אלע דריי זאכן וואס דער רבי האט געברענגט איז זייער פשוט, אז די נשיאים האבן געברענגט די קרבנות און די כהנים האבן עס מקריב געווען, אז דער כהן האט געטון סיי די הטבה און סיי די הדלקה איז א פשוט'ע זאך, און את הנרות אז די קרבנות איז אין אוהל מועד אין חצר. מזבח החיצון און אהרן איז אינעווייניג איז א פשוטע זאך, האט דאך אהרן יא געוואוסט פון דעם. ב. אויב עס וואלט געווען א חידוש, אויב מען זאל זאגן אז דאס איז געווען א חידוש אין דעם ענין פון דעם חילוק פון די נשיאים ביז אהרנ'ען, האט דאך דער אויבערשטער געדארפט אים זאגן ביי דער נחמה אין וואס באשטייט די מעלה. און מ'זעט דאך אז דער אויבערשטער האט אים נישט געזאגט, זעט מען דאך אז ס'איז א פשוטע זאך. אויב ס'איז א פשוטע זאך, פארוואס איז געווען דער חלשה דעתו של אהרון? האט דאך אהרון געדארפט זיין צופרידן און וויסן אז די אלע זאכן אליין, אז מיט'ן אנצינדן די מנורה האט ער מחנך געווען די מנורה, און האט מחנך געווען די מנורה אויף א אופן אסאך מער ווי זיי האבן מחנך געווען דעם מזבח און זיי האבן געברענגט די קרבנות ווי דער לשון איז וואס אהרן האט געזאגט חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו ער האט דאך יא געווען ער האט דאך געמאכט די חנוכת המזבח די חנוכת המנורה איז לכאורה קומט די שאלה יעצט פארקערט ווי האט אהרן געהאט דעם ענין פון חלישות הדעת איז דער ביאור בזה וואס איז משמע פון פשטות הכתובים אין פרשת פקודי זענען אלע עבודות ביום השמיני למילואים געטאן געווארן דורך משה יא, בפשטות אזוי שטייט אין פרשת פקודי, און ס'קומט אויס אזוי ממש פשוט אזוי פארשטייט מען דארטן פונעם פונעם חומש. זיינען אלע עבודות ביום השמיני למילואים געטאן געווארן דורך משה, ויערוך עליו ערך לחם גומר, ויעל הנרות לפני השם, שטייט אלץ אויף משה, ויקטר עליו קטורת גומר, ויעל עליו את העולה ואת המנחה גומר, אלץ איז געטאן געווארן דורך משה. און נישט פארגעסן אז איינע פון די זאכן געשטאנען דא ויעל הנרות לפני ה'. און ווי רשי איז מפרש, ואף ביום השמיני למילואים, שהוא יום הקמת המשכן, שימש משה והקריב קרבנות ציבור. קומט אויס אז משה האט שוין מחנך געווען די מנורה. געוואלדיג! וואס האט אהרן געהאט די חלישות הדעת אז ער האט געזען אז אז משה רבינו האט דאך שוין אנגעצונדן די מנורה אין די אין די אין דעם יום השמיני אויכעט און נישט אהרן, קומט דאך אויס אז אהרן האט גארנישט מחנך געווען די מנורה, מחנך געווען די מנורה האט גאר משה, און דעריבער איז חלשה דעתו אז דעתו פון אהרנ'ן וואס ער האט נישט קיין חלק אין די עבודות פון חנוכת המשכן, ווער האט געמאכט דעם חנוכת המשכן און חנוכת המזבח האבן געמאכט די נשיאים, און אהרן איז נאכאמאל חלשה דעתו, כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, כשלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, איי מ'וועט זאגן אז ער האט געמאכט די מנורה? די מנורה האט דאך שוין געמאכט משה רבינו, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס חלשה דעתו. אויף דעם האט אים דער אויבערשטער געזאגט. און דעריבער איז חלשה דעתו פון אהרן וואס ער האט נישט קיין חלק אין די עבודות פון חנוכת המשכן און די מנורה האט משה געמאכט נישט ער אויף דעם האט אים דער אויבערשטער געזאגט שאתה מדליק ומטיב. יעצט וועט אויכעט ווערן פארענטפערט די שאלה וואס איז געווען דער לשון האט ער געדארפט זאגן שאתה הדלקת דו האסט שוין אנגעצונדן ביום השמיני ראש חודש האסטו שוין אנגעצונדן זאגט דער רבי ניין דערפאר שטייט דער לשון שאתה מדליק ומטיב אז אויך די איצטיגע הדלקת המנורה דורך אהרן אין זמן פון חנוכת הנשיאים איז אן ענין פון חנוכה. א חידוש נפלא און דער רבי ברענגט א ראי' צו דעם צו דעם געשמאקן חידוש פון די קרבנות פון די נשיאים אליין. שטייט דער אייבערשטער האט אים געזאגט, דאס איז דער חידוש פון די שיחה, אז דער אייבערשטער האט געזאגט אהרן'ען אז דו האסט מחנך געווען די מנורה, שאתה מדליק ומיטב מיט דעם אנצינדן וואס דו צינדסט אן, האסטו מחדש געווען אפילו משה רבינו האט שוין אנגעצונדן ביום השמיני, אויכעט ווי מ'וועט באלד זען אין די שיחה ווען משה האט אנגעצונדן און ווען אהרן האט אנגעצונדן, און ווי ס'קומט אויס אז אהרן, בפשטות בפשוטו של מקרא קומט אויס אז אהרן האט מחדש געווען די מנורה. און דער רבי ברענגט א ראיה, און אזוי איז דאס געווען ביי חנוכת הנשיאים, דלכאורה א געוואלדיגע קשיא ביי די נשיאים איז אויך געווען די זעלבע זאך וואו זעט מען עס ממש פשוטו של מקרא געוואלדיג נאך דער ערשטער הקרבה די הקרבה פון נחשון בן עמינדב זענען די קרבנות פון די אנדערע נשיאים שוין מער נישט אין גדר פון חנוכה ס'שטייט דארטן קלאר אין תורה אז זיי האבן געברענגט די נשיאים האבן געברענגט לחנוכת המזבח, אז אלע נשיאים האבן געברענגט לחנוכת המזבח, ס'איז דאך געווען דער ערשטן טאג ווען נחשון בן עמינדב האט געברענגט זיינע קרבנות, ויהי ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב, איז דאך שוין געווען דער ענין פון חנוכה און די אנדערע עלף, די אנדערע עלף טעג פון ב' ניסן ביז י"ב ניסן איז שוין נישט געווען קיין ענין פון חנוכה. ויש לומר אז דאס איז אויך דער טעם זייער געשמאק אז דאס איז אויך דער טעם צום ספק פון משה צו די נשיאים צו די נשיאים זאלן מקריב זיין אלע צוזאמען אדער יעדער אין א באזונדער טאג משה רבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן צו ער האט געוואלט אז אלע זאלן ברענגען דעם זעלבן טאג פארוואס ווייל די מינוט וואס נחשון האט געמאכט איין דעם קרבן מארגן קומט דער צווייטער נשיא צו מאכן ביום השני ביום השני הקריב איז שוין נישט קיין ענין פון פון פון פון חנוכה שוין נישט קיין ענין פון חינוך המזבח דערפאר האט משה געטראכט מיר קען זאגן זאגט דער רבי אז דערפאר האט משה געטראכט זאלן אלע ברענגען אינעם זעלבן טאג אויב אלע ברענגען אינעם זעלבן טאג זענען אלע מחנך דעם מזבח און דער אייבערשטער האט אים געזאגט ניין אז יעדן טאג זאל ברענגען איינער נאר ווייל אזוי איז געווען דער ציווי השם נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום וואס שטייט גלייך נאך דעם יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח איז עס מצד דעם ציווי געווארן א ענין פון חנוכה, וויבאלד אז דער אייבישטער האט געזאגט אז ס'זאל זיין נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום, און יעדן טאג גייט עס זיין יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, איז צוועלף טעג נאכאנאנד געווען דער ענין פון חנוכת המזבח, די זעלבע זאך איז געווען דא ביי אהרן אויכעט, דער אייבישטער הגם אז משה האט אנגעצונדן, פון דעסטוועגן ווען אהרן איז געגאנגען אנצינדן האט ער מחנך געווען דעם ענין פון דעם מנורה, און ס'איז געווען דער ענין פון חנוכת המזבח, דערפאר שטייט דער לשון שאתה מדליק ומטיב, מיט דיין אנצינדן יעצט ווערט עס אזוי, און ס'איז פשוט געשמאק פארשטאנדיג ווייל ס'איז די זעלבע זאך ווי ביי די נשיאים ווען זיי האבן געברענגט זייערע קרבנות שטייט אז ס'איז געווען יעדן טאג לחנוכת המזבח. דער רבי איז ממשיך ועל דרך זה בענינינו, כאטש משה האט שוין מדליק געווען די מנורה ביום השמיני למילואים, האט אבער דער דיבור פון הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם, מיט די ווערטער וואס דער אייבישטער האט געזאגט חייך, געזאגט מיט דער דיבור פון הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם האט דער אייבישטער געזאגט אזוי, א' כאטש די הדלקה פון אהרן איז נאך דער הדלקה פון משה איז דאס אן ענין פון חנוכה, אזוי ווי ביי זיי איז געווען דעם צווייטן טאג און דעם דריטן טאג און דעם פערטן טאג איז געווען אלס א ענין פון חנוכת המזבח, ב' און ועיקר אין די אלע י"ב יום פון חנוכת המזבח דורך די נשיאים איז אויך די הדלקת והטבת הנרות דורך אהרן געווען חנוכת המנורה. געוואלדיג! דער רבי איז מחדש דא נאך אסאך טיפער אויכעט, אזוי ווי ביי די נשיאים איז געווען יעדן טאג א ענין פון חנוכת המזבח הגם דעם ערשטן טאג האט עס שוין איינער מחדש געווען וויבאלד אז דער אייבישטער האט געזאגט היום אחד נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח אז יעדן טאג איז חנוכת המזבח איז נישט נאר דער אתה מדליק דעם טאג פון יום השמיני אפילו עס איז נאך משה רבינו איז דאס א ענין פון חינוך המנורה נאר אין די גאנצע צוועלף טעג, יעדן טאג וואס אהרן האט געצונדן, איז געווען חנוכת המנורה אזוי ווי זיי האבן געמאכט חנוכת המזבח. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה דרײַ און דרײַסיק, ראה יתירה מזו באור החיים על הפסוק כאן, שהדלקת הנרות בכל פעם הוי ענין של חינוך, געוואלדיג! ס'הייסט אז דער דער אור החיים זאגט נאך טיפער, דער אור החיים זאגט אז נישט נאר אין די צוועלף טעג ווען אהרן האט געצונדן די מנורה איז געווען דער ענין פונקט ווי די נשיאים האבן געמאכט יעדן טאג חנוכת המזבח האט אהרן געמאכט חנוכת המנורה, נאר יעדן טאג, יעדן טאג, יעדן טאג נאכדעם ווען ס'איז געווען דער אינדערפרי, ווען ס'איז געווען דער ענין פון הדלקה פארנאכט, אינדערפרי איז דער הטבת הנרות און פארנאכט צינדט מען אן, ווען אהרן האט אנגעצונדן די מנורה יעדן טאג איז געווען א ענין פון ענין של חינוך. געוואלדיג. און כאטש אז אהרן האט שוין געזען ביי חנוכת הנשיאים אז די חנוכה האט זיך געצויגן די אלע צוועלף טעג, האט ער אבער, איז, האלט איך אין איין פארענטפערן פארוואס האט אהרן געהאט חלישות הדעת. און כאטש אז אהרן האט שוין געזען ביי חנוכת הנשיאים אז די חנוכה האט זיך געצויגן די אלע צוועלף טעג, לכאורה האט ער דאך שוין געקענט וויסן אז איין אנצינדן די מנורה איז אויך א ענין פון פון חינוך פון די מנורה, פארוואס האט ער געהאט חלישות הדעת? האט ער אבער געהאלטן, אהרן האט געהאט געקוקט אויף דעם אנדערש, ער האט געהאלטן אז מען קען נישט אפלערנען פון איין עבודה אין משכן אויף וועלכע ס'איז געווען א ציווי השם אז זי איז אן ענין פון חנוכה אויף א צווייטער עבודה וואס האט נישט געהאט אזא ציווי השם, אהרן האט געזאגט דארט וואס די נשיאים קענען מאכן יעדן טאג א חנוכת המזבח הגם דעם ערשטן טאג איז שוין געווען די חנוכה און מען האט שוין געמאכט דעם קרבן איז דאס נאר ווייל דער אייבישטער האט זיי געזאגט יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, ביי מיר, אהרן זאגט ביי מיר שטייט דאך עס אבער נישט, דער אייבישטער האט עס מיר נישט געזאגט, ס'איז נישטא קיין ציווי אויף דעם, און דער רבי זאגט נאך מער, ובפרט אז א' די חנוכת המזבח איז אן עבודה בחוץ וקדשי שעה, ממילא ווי קען איך זיך אפלערנען אויף מיר אז איך רעד וועגן עבודה בפנים, אז איך זאל אריין גיין אינעווייניג און דאס זאל זיין דער חינוך, און מען רעדט דאך נישט וועגן קדשי שעה, און ב' איז געבראכט געווארן יעדן טאג דורך אן אנדער נשיא. ס'האט נישט געברענגט יעדן טאג דער זעלבער נשיא, דער זעלבער, יעדן טאג האט געברענגט אן אנדער נשיא, איז מער פארשטאנדיג פארוואס ס'איז א ענין פון חינוך יעדן טאג, מה שאין כן הדלקת המנורה, וואס אהרן דארף טון, איז א' אן עבודה בפנים וקדשי דורות, ב' די זעלבע עבודה איז יעדן טאג געטון געווארן דורך אהרן, ממילא האט אהרן געזאגט אז איך קען זיך נישט אפלערנען פון דעם אז דאס וואס איך זע ביי די נשיאים אז דער אייבערשטער האט געזאגט אז ס'זאל זיין יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח קען איך זיך נישט אפלערנען אויף מיר ווייל ס'דא איז אינגאנצן אנדערש ביי זיי איז דאס א ענין פון הוראה פון א הוראה מפורשת פון דעם אייבערשטן און דער רבי לייגט נאך צו נאך צוויי זאכן די חנוכת המזבח איז אן עבודה בחוץ און קדשי שעה, מה שאין כן די עבודה פון די מנורה איז בפנים און קדשי דורות אויף אלעמאל, און צווייטע זאך איז, דארטן האבן געברענגט יעדן טאג א אנדער נשיא, קען זאגן יעדער נשיא האט יעדן טאג מחדש געווען דעם דעם מזבח, אבער ביי אהרן איז דאך עס געווען יעדן טאג דער זעלבער מענטש, האט ער געזאגט איך קען עס נישט אפלערנען פון דעם, דערפאר איז דאך געווען האט ער געהאט דעם ענין פון חלישות הדעת, אז וואס וועט זיין מיט אים, ער איז נישט ער איז נישט פארבונדן מיט דעם ענין פון חנוכת המזבח, ער איז נישט פארבונדן מיט דעם ענין פון חנוכה פון דעם מיש פון דעם משכן און בפרט אז דער ענין פון די מנורה איז נישט געווען ביי אים א ענין פון חנוכה ערשטנס ווייל ער קען זיך נישט אפלערנען פון די נשיאים און צווייטנס משה רבינו האט דאך שוין געצונדן אינדערפרי און דערפאר האט דער אויבישטער געזאגט מיט א הדגשה גייט אראפ דא נאך א שאלה פון די שאלות ותוקף איינע פון די שאלות איז געווען וואס דער אויבישטער געדארפט שווערן האט אים דער אויבישטער געזאגט חייך אהרן זאל נישט מיינען געוואלדיג. אהרן זאל נישט מיינען אז דאס וואס אויך זיין הדלקה והטבה איז אן ענין פון חנוכה, איז נאר אלס נחמה. לכאורה ווען דער אייבערשטער זאגט דאס אן חייך, וואלט אהרן געטראכט אז דער אייבערשטער וויל אים מנחם זיין, זאגט ער אים זאלסט וויסן שלך גדולה משלהם. זאגט אים דער אייבערשטער ניין ניין, חייך, איך שווער דיר אז דיינע איז גרעסער, זאלסט וויסן אז ס'איז נישט נאר קיין ענין, וואס מ'זאגט צו יענעם, יו נאו וואט, איך וויל דיר מנחם זיין. ס'איז אבער נישט קיין חנוכה לאמיתתו. אדער עס איז א חנוכה נאר ווייל עס איז א טפל און עס ווערט נגרר נאך דעם קרבן הנשיא פון דעם טאג, ס'איז נגרר וויבאלד אז דער נשיא ברענגט יעדן טאג, און איך זאג אז ס'איז א ענין פון חנוכת המזבח, וועל איך זאגן אויף מיר אויכעט אז ס'איז יא געווען א ענין פון חנוכת המנורה, ניין, עס ווערט נגרר נאך דעם קרבן הנשיא פון דעם טאג, וואס דער הקרבה איז חנוכה, וואס זייער הקרבה יעדן טאג איז חנוכה, דעריבער האט דער אויבערשטער געזאגט חייך צו מאמת זיין און קובע זיין די מציאות, חייך איז אינגאנצן א אנדער סארט געדר, דאס איז ענין פון א שבועה, אז עס איז אן עבודה, אז עס איז אן עבודת חנוכה בשלימות, ואדרבה, עס איז נישט נאר בשלימות אזוי ווי זיי, נאר שלך גדולה משלהם, נישט טפלה צו זיי, נאר עס איז אסאך בעסער ווי זיי, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס דער אויבערשטער האט געזאגט חייך, עס איז פארשטאנדיג פארוואס דער אויבערשטער האט מנחם געווען מיט דעם, ארויןןן אות ז', מען דארף אבער פארשטיין, א', פארוואס האט אים דער אויבערשטער מנחם געווען מיט חנוכת המנורה און נישט מיט אנדערע עבודות חינוך אין משכן? געווען איינע פון די שאלות פריער, די שאלה נאך נישט אראפגעגאנגען, פרעגט דער רבי פארוואס האט ער אים נישט מנחם געווען, די שאלה פון דעם רמבן, פארוואס האט ער אים נישט מנחם געווען מיט אנדערע זאכן, ווי לדוגמא, עבודת הקטורת אויפן מזבח הפנימי זאל פאררעכנט ווערן אלס חנוכה על ידי אהרן. כאטש אז ביום השמיני למילואים האט שוין משה מקטיר געווען קטורת אויפן מזבח הפנימי, איז קען דאך זיין די זעלבע זאך אויף דעם אויכעט. ב. לפי זה קומט אויס אז חנוכת המזבח דורך נחשון בן עמינדב האט זיך אנגעהויבן דעם ערשטן טאג פון הקמת המשכן ראש חודש ניסן, ווען האט זיך עס אנגעהויבן חנוכה ממש, מה שאין כן חנוכת המנורה דורך אהרן האט זיך אנגעהויבן נאך דער הדלקה פון משה אין ערשטן טאג, היינט ווי קען מען זאגן שלך גדולה משלהם אויך פון דער חנוכה דורך נחשון? האבן מיר דא צוויי שאלות, ערשטנס פארוואס דער אייבישטער האט מנחם געווען מיט דעם, נישט מיט דעם ענין פון קטורת אויף מזבח הפנימי, ס'וואלט געמאכט די קטורת אין מזבח הפנימי און ס'זאל ווערן פאררעכנט פאר אהרן און אזוי ווי ער האט געמאכט, ער האט געהאט א חלק אין דעם חנוכה פון דעם פון דעם פון דעם משכן, און דער רבי זאגט לויט דעם קומט דאך אויכעט אויס נאך א זאך, אז חנ... די צווייטע שאלה, אז חנוכת המזבח דורך נחשון בן עמינדב איז געווען דעם ערשטן טאג פון הקמת המשכן, דאס איז געווען ממש א ענין פון חינוך, מה שאין כן די חנוכת ה... די חנוכת המנורה פון אהרן אין דעם זעלבן טאג איז געווען ווען? נאך וואס משה האט שוין אנגעצונדן די מנורה, ווערט דאך א שאלה וויאזוי זאגט אים דער אייבישטער שלך גדולה משלהם, וואס איז נאך גרעסער אפילו פון די חנוכה פון דורך נחשון, ווי קען עס זיין? נחשון איז געווען דער ערשטער ממש וואס האט געברענגט דעם קרבן, עס איז געווען אין דעם טאג פון ראש חודש ניסן, דעם יום השמיני למילואים, און ביי אהרונ'ען האט ער אנגעצונדן די מנורה, איז דאך עס געווען נאך וואס משה האט שוין אנגעצונדן אין דעם טאג אין ראש חודש ניסן, איז וואס איז דא דער ענין שלך גדולה משלהם?

איז דאס מוסבר, ס'וועט ווערן מוסבר מיט דעם וואס דער רבי האט שוין גערעדט וועגן דעם אין בארוכה אין שיטת רש"י שטייט אין לקוטי שיחות חלק ו' רעדט דער רבי וועגן דעם אז ס'דא אז ס'דא א חילוק א חילוק צווישן לחם הפנים מיט הדלקת הנרות און קרבנות און הקטרת הקטורת נאכאמאל ס'דא א חילוק פון לחם הפנים מיט הדלקת הנרות און קרבנות על המזבח און הקטרת הקטורת אויף המזבח הפנימי וואו זעט מען דעם חילוק זאגט ער אויף ויקטור עליו קטורת וואס משה האט מקטיר געווען בשמיני למילואים שטייט דאך מען האט גערעדט פריער דעם לשון אז משה האט געטון די אלע עבודות ביום השמיני שטייט איינעם פון די זאכן ויקטור עליו קטורת וואס משה האט מקטיר געווען בשמיני למילואים זאגט רש"י שחרית וערבית כמו שנאמר דאס הייסט די הקטרת הקטורת איז אויך אין דעם טאג געווען ווי די קטורת שבכל השנה, וואס איז געווען די הקטרת הקטורת בכל השנה? עס איז געווען צוויי מאל, עס איז געווען שחרית וערבית, און עס שטייט קלאר אז משה רבינו האט עס געטון. מה שאין כן הדלקת המנורה דורך משה איז דעמאלט געווען א חידוש וענין מיוחד נאר אינדערפרי, און די הדלקת המנורה בין הערביים אויך בשמיני למילואים איז געווען דורך אהרן. פשוט א געוואלדיגער געוואלדיגער ווארט. לכאורה איז דאך געווען די שאלה פארוואס האט ער נישט געזאגט האט ער נישט געזאגט אהרנ'ען אז דו ברענגסט אריין די קטורת אויפן מזבח הפנימי און דו ביסט יעמאלט מחדש ממש דעם ענין פון דעם מזבח הפנימי, זאגט דער רבי ווייל מען קען עס נישט זאגן ווייל רש"י זאגט דאך ויקטור עליו קטורת אז משה האט געמאכט סיי אינדערפרי און סיי פארנאכט, אויב משה האט שוין געמאכט אינדערפרי און פארנאכט ווען האט עס אהרן מחדש געווען? ווען? ווען האט ער עס ווען האט ער עס מחנך געווען? דעם צווייטן טאג? קען מען דאך נישט זאגן, ממילא דערפאר מוז מען זאגן אז מען נעמט די הדלקת המנורה, ווייל הדלקת המנורה איז דאך געווען דורך משה נאר אינדערפרי, ווער האט אנגעצונדן די מנורה ביום ביום השמיני ראש חודש ניסן פארנאכט ווער האט אנגעצונדן די מנורה? אהרן. והנה, לויט דער שיטה פון רש"י בפירושו על התורה, און אזוי איז אויך שיטתו בפירושו על הש"ס, אז די מצוה פון הדלקת המנורה איז נאר בין הערביים. רש"י אין אין פירושו אויף תורה און אין פירוש אויף ש"ס זאגט רש"י אז דער ענין פון הדלקת המנורה איז נאר בין הערביים, מה שאין כן בבוקר איז מען נאר מטיב די נרות, אינדערפרי גייט מען אריין און מען איז מטיב די נרות און מען גרייט עס צו, ווען צינדט מען עס אן? נאר פארנאכט, איז מובן אז די חנוכת המנורה מתחילתה וואס הדלקת המנורה איז בקביעות נאר בין הערביים, איז גלייך פון ערשטן טאג פון הקמת המשכן געווען דורך אהרן, דאס וואס משה רבינו האט אנגעצונדן אינדערפרי דאס איז נישט לדורות, און ס'איז נישט געווען יעמאלט דער ענין פון ציווי, דער ציווי איז געווען דווקא ביי אהרן ווען ער האט אנגעצונדן פארנאכט אינעם ערשטן טאג, איז פארשטאנדיג פארוואס דער רבי האט אויסגעקליבן די מנורה און נישט דעם ענין פון קטורת וואס האט אים געזאגט אז דו מאכסט קטורת אין מזבח הפנימי, און די חנוכה האט זיך געצויגן על פי הדיבור פון דעם אויבערשטן ביזן גמר חנוכת הנשיאים, האט זיך עס געשלעפט די אלע צוועלף טעג, ווי גערעדט פריער שוין אז. אזוי ווי עס איז געווען די קרבנות הנשיאים, מיט דעם וואס דער אייבישטער האט געזאגט צו די נשיאים, יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, יעדן טאג איז חנוכת המזבח, האט דער אייבישטער געזאגט צו אהרונ'ען, שלך גדולה משלהם, מיט דעם וואס דער אייבישטער זאגט שלך גדולה משלהם, איז דעם אנצינדן די מנורה, ראש חודש ניסן, פאר נאכט, דורך דעם ציווי פונעם אויבערשטן, האט ער מחנך געווען די מנורה, אפילו משה האט אנגעצונדן דאס פריערט. מה שאין כן די קטורת אויפ'ן מזבח הפנימי, האט דאך משה מקטיר געווען באופן הקבוע לדורות, ער האט דאך עס געמאכט סיי אינדערפרי און סיי פארנאכט, ממילא אויב ס'איז געווען שוין קבוע לדורות, איז נישטא קיין ענין פון חינוך אויף דעם, איז דאס חנוכת העבודה פון קטורת בכל השנה, קען מען שוין נישט זאגן בנוגע דער שפעטערדיגער עבודת הקטורת פון אהרן, שלך גדולה משלהם. זייער געשמאק פארוואס די תורה האט פארוואס דער אייבישטער האט אים געזאגט שאתה מדליק שאתה מיטיב ומדליק מדליק ומטיב, את המנורה דא ליגט אריינגעלייגט אלע זאכן זייער געשמאק פארשטאנדיג און ווער ס'וועט זיך צוהערן נאכאמאל און פאמעליך וועט ער זען ווי די אלע שאלות וואס מ'האט געפרעגט סיי פון דעם רמבן סיי פונעם אור החיים און סיי דעם רבינ'ס שאלות אלע שאלות פאלן אראפ און ס'איז געשמאק פארוואס אהרן האט געהאט חלישות הדעת און וואזוי דער אייבישטער האט אים וואזוי דער אייבישטער האט אים פארענטפערט פארוואס דער אייבישטער האט געזאגט דווקא חייך מיט א שבועה זייער געשמאק. און דער ענין פון די מנורה וואס אהרן האט געטון איז נישט פארגעסן אויכעט דעם ענין וואס דער אור החיים לייגט צו צו דעם ענין וואס דער רבי זאגט אז נישט נאר אין די צוועלף טעג איז געווען יעדן טאג חנוכת המשכן אזוי ווי די נשיאים האבן געמאכט חנוכת המזבח, נאר יעדן טאג וואס אהרן האט געצונדן איז געווען דער ענין פון חנוכת המנורה. מיט דעם ווערט פארענט מיט דעם ענדיגט מען דעם ענין פון די רשי ווי פשוטו של מקרא ווי דער רבי האט עס מסביר געווען געוואלדיג געשמאק אות ח' איז פון די עניינים מופלאים אין דער פירוש רשי אויך אין ענייני הלכה ס'איז ידוע דעת הרמבם אז הדלקת המנורה דארף זיין נישט נאר בין הערביים נאר אויך בבוקר דער רמבם לערנט אז די הדלקת המנורה דארף זיין בבוקר אויכעט, און דאס וואס שטייט בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות שטייט דאך בהיטיבו, און מיר לערנען אז בהיטיבו מיינט אז אינדערפרי מאכט מען מאכט מען נאר הטבת הנרות און צינדן צינדט מען פארנאכט, זאגט דער רמבם פירושו בהיטיבו בהדליקו, אזוי זאגט דער אזוי זאגט דער רמבם, וואס מיינט בהיטיבו? ווען ער טוט אנצינדן, איז דער רמבם האלט אז מען דארף צינדן די מנורה סיי סיי פארנאכט און סיי אינדערפרי, דאס אלץ דער רמבם, מה שאין כן לדעת רשי כנזכר לעיל, מ'האט דאך שוין גערעדט וועגן דעם וועגן דעם שיטה פון רשי, און דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און פערציק וכן הוא דעת כמה ראשונים, אז איז הדלקת הנרות נאר בין הערביים, און די הטבה בבוקר מיינט פשוט ניקוי, מען רייניגט אפ די קנייטלעך און מען נעמט ארויס אלס וואס דארטן איז געבליבן, און מען לייגט אריין נייע, מען לייגט אריין דעם קנייטל און מען לייגט אריין נייע אויל אויף אנצוצינדן פאר נאכט. איז דא א מחלוקת דערפון לכאורה פון דעם רמבם מיט רשי וואס דעם ענין פון די נרות איז דארף צינדן אין דער פרי און פארנאכט צו דארף צינדן נאר פארנאכט ממילא קומט אויס פון דא א געוואלדיגע זאך א חילוק אין א ענין מופלא אין פירוש רשי אויכעט אין הלכה קומט אויס אז דער ענין הנל צו הדלקת המנורה פון אהרן בין הערביים ביום השמיני למילואים איז געווען אין גדר פון חנוכת המנורה ווי מ'האט מח ווי האבן מיר האבן מחליט געווען לויט רש"י'ן און די רבינ'ס אויפטו אז ס'איז געווען א ענין פון א פון חינוך המנורה איז תלוי אין דער מחלוקת פון רמב ם ורש"י לדעת הרמב ם וויבאלד אז אויך אינדערפרי איז דא די מצוה פון הטבת והדלקת המנורה און ווערט אנגעצונדן אינדערפרי משה רבינו במילא איז שוין בבוקר ביום שמיני למילואים געווען דער ענין פון חנוכת המנורה קומט אויס אז אהרן האט לויט'ן רמב ם האט נישט געהאט דעם ענין פון חנוכת המנורה בפרט וואס מפורש דעת הרמב ם אז די מצוה איז אז די נרות זאלן שטענדיג ברענען בבית המקדש, און ווי זיין פשטות הלשון אין ספר המצוות, ווי שטייט ביים רמב ם אין ספר המצוות, שנצטוו הכוהנים להדליק הנרות תמיד לפני השם, קומט אויס אז אויך דאס וואס ס'האט געברענט ביום על ידי הדלקת וואס האט געברענט ביום על ידי הדלקת משה איז א חלק פון דער מצוה ובמילא התחלת גדר החנוכה איז לויטן רמב ם קען מען נישט זאגן אז אהרן האט געהאט דעם ענין פון די חנוכת המזבח, חנוכת המנורה, ווייל משה רבינו האט עס אנגעצונדן אינדערפרי, קומט דאך אויס לויטן רמב ם אז ס'דא א ענין ווען משה רבינו האט עס אנגעצונדן איז שייך געווען על פי ציווי ווייל ס'דארף ברענען בייטאג אויכעט, דער חידוש פון אונז איז געווען אז ווען אהרן האט עס אנגעצונדן פארנאכט איז דורך דעם וואס דער אייבישטער האט אים געזאגט שלך גדולה משלהם איז מיטן אנצינדן פארנאכט איז דאך ערשט יעמאלט געווען די מצוה פון אנצינדן נישט אינדערפרי האט אהרן געהאט דעם ענין פון חינוך דאס איז אלץ לויטן רמב ם. און כאטש דער רמב ם פסק'נט ווי די משנה, ואין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין הערביים, פון צווייטן זייט פסק'נט דער רמב ם אז ווען קען מען מחנך זיין די מנורה, נאר בהדלקת שבעה נרותיה בין הערביים, און דער רבי לייגט צו אין די הערה ועל פי זה הדלקת משה ביום הח' בבוקר הרי זה ציווי מיוחד, ואינה שייכת להדלקת הנרות לדורות. ולכן גם לא לחינוך והתחלת עבודה זו, אויב מיר זאגן אז מ'דארף מחנך זיין די מנורה נאר פארנאכט, איז משה'ס אנצינדן אינדערפרי איז נישט געווען קיין ענין פון חינוך, ווייל ס'איז נאכנישט געווען מחונ די מנורה איז נאכנישט געווען האט נאכנישט געהאט דעם ענין פון חינוך, מ'האט עס נאכנישט גענוצט, איי משה האט עס אנגעצונדן? משה'ס אנצינדן האט נישט געהאט צו טון ווייל מ'דארף דאך מחנך זיין די מנורה דווקא פארנאכט, איז לכאורה קומט דאך אויס לויטן רמב ם אפילו איז אויכעט אז אהרן האט געהאט דעם ענין פון חינוך, זאגט דער רבי ניין, יש לומר אז דאס איז דווקא לדורות, נאר לדורות דארף זיין דער ענין פון בין הערביים, מה שאין כן בזמן משה, זאגט דאך די גמרא, און אזוי פסק'נט דער רמב ם, כל הכלים שעשה משה משיחותן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן מחנכותן, די אלע כלים וואס משה רבינו האט געמאכט, כולל אין דעם אויכעט דעם ענין פון די מנורה, איז משיחותן מאכט זיי הייליג, און יעצט אז די מנורה פון משה איז נתקדש געווארן ביים משיחה משה האט שוין געהאט געזאלבט איז די הדלקת המנורה על ידי משה וואס איז געווען לאחרי המשיחה און ס'איז געווען בזמן חיוב המצווה לויטן רמבם דאך געווען בזמן חיוב המצווה אויכעט איז דאס א גדר פון חנוכה איז לויטן רמבם קומט אויס אז דער ענין פון חנוכת המנורה איז געווען דורך משה און נישט דורך אהרן. מה שאין כן לדעת רשי אז די מצוה פון הדלקה איז נאר בין הערביים, און אין דער פרי איז נישטא קיין גדר מצוות הדלקה כלל, קומט ממילא אויס אז כאטש דער קידוש איז געווען פריער בשעת משיחתן, כאטש דער קידוש קידוש פון די מנורה איז געווען ווען משה רבינו האט עס מושח געווען, איז אבער דער גאנצער גדר פון חנוכה, דער ענין פון חנוכת המזבח, האט זיך אנגעהויבן פון דער הדלקה פון דער הדלקת בין הערביים דורך אהרן. קומט אויס א געוואלדיגע חילוק פון דעם רמבם ביז רשי אין פשט הענין, א חילוק ווי דער רבי זאגט ענינים מופלאים אין הלכה אין ענינים פון אין פירוש רשי. אות ט', מען דארף נאך אבער פארשטיין, אויך לדעת רשי איז משמע אז דער עיקר המצוה איז דאס וואס די מנורה ברענט א גאנצע נאכט, ווי ס'איז פארשטאנדיק פון רשי בפירושו על התורה, אויף להעלות נר תמיד, כל לילה ולילה קרוי תמיד. דער רבי האט דא נאך א געוואלדיגע געשמאקע שאלה און א געשמאקן ענטפער אויף דעם. און רשי האלט אז נר שכבתה באמצע הלילה דארף מען עס נאכאמאל מטיב זיין און אנצינדן. יא, אז נישט נאר מ'צינדט אן די מנורה פארנאכט, נאר ס'דארף ברענען א גאנצע נאכט. היינט וואס איז דער הכרח צו זאגן א זאך וואס איז נישטא קיין רמז אפילו אויף דעם בפשוטו של מקרא? אין פשוטו של מקרא איז נישטא קיין רמז אז אהרן האט מדליק געווען די מנורה בין הערביים ביום ח' למילואים. ווער זאגט אז אהרן האט עס אנגעצונדן ביום ח' בין הערביים? עס קען דאך זיין אז דורך משה'ס הדלקה בבוקר האט עס שוין געברענט אויך בלילה, ובמילא איז מקוים געווארן די מצוות הדלקה. רשי זאגט אז דער ענין איז נישט נאר אנצינדן פאר נאכט נאר ס'זאל ברענען אויכעט א גאנצע נאכט. להעלות נר תמיד מיינט ס'זאל ברענען כל לילה ולילה, קרוי תמיד און א גאנצע נאכט. ממילא אויב משה רבינו האט עס אנגעצונדן אינדערפרי און ס'האט געברענט בין הערביים האט עס ממשיך געווען ברענען אביסל שפעטער ביינאכט אויכעט, ממילא האט ער שוין געמאכט דעם חינוך אויכעט. ויש לומר אז וויבאלד לדעת רשי בפירושו על התורה האט מען אלעמאל אריינגעגעבן שמן במנורה אין דעם זעלבן מידה ואופן, ס'איז געווען די זעלבע די כלים וואס איז געווען דער נר, ס'ווערט אנגערופן נר, דער די כלים וואס מ'האט אריינגעלייגט אין דעם די שמן איז געווען אלעמאל אריינגעלייגט אין דעם זעלבן מידה, שתהא דולקת מערב ועד בוקר, און פארוואס איז געווען אזא סארט כלי די גרייס, ווייל ס'האט געדארפט זיין, ס'האט געדארפט סטייען, ס'האט געדארפט זיין גענוג אויף לילי טבת הארוכים, עס זאל קענען ברענען די זעלבע צאל שעות. ס'איז געווען צייטן וואס אין טבת איז דאך דא גאר לאנגע נעכט, און אין דער נארדן פארקערט אין אין זומער דאך גאר קורצע טעג, האט מען געדארפט אריינלייגן שמן אז ס'זאל ברענען א גאנצע נאכט אפילו אין טבת. קומט אויס אז אין די טעג פון די זומערדיגע טעג האט עס געברענט אפילו שפעטער אין טאג אויכעט ווייל די נאכט איז דאך נישט קיין צוועלף שעה, ס'זאל קענען ברענען די זעלבע צאל שעות. האט הדלקת משה. געקענט ברענען בלילה נאר שעות מועטות ביותר, עס האט געמוזט זיין הדלקת הנרות דורך אהרן, איז זייער געשמאק איז אפילו זאגן אז אפילו זאגן אז משה האט עס אנגעצונדן און עס האט געברענט אפאר שעות דארטן שפעטער ווייל ס'איז געווען גענוג שמן אויף צוועלף שעה אבער א גאנצע נאכט האט דאך עס נישט געקענט ברענען, ווען ס'האט זיך געענדיגט איז אהרן אריינגעגאנגען און ער האט עס אנגעצונדן, האט געמוזט זיין די הדלקת דורך אהרן, ווען אהרן האט עס אנגעצונדן ווערט דאך ווייטער מקויים דער ענין פון להעלות נר תמיד ווי רשי זאגט כל לילה ולילה, קרוי תמיד איז ווייטער קומט אויס אז אהרן האט יא מחנך געווען די מנורה אות יוד על פי הנל בפירוש רשי ווערט פארענפערט בפשטוס נאך א קשיא לויט פירוש רשי ווי מיר האבן געלערנט ביז דא ווערט פארענפערט נאך א געשמאקע זאך א געשמאקע שאלה די גמרא זאגט הדלקה לאו עבודה היא אז הדלקה איז נישט קיין עבודה. וואס מיינט הדלקה איז נישט קיין עבודה? יעדע זאך וואס איז עבודה מוז ווערן געמאכט דורך א כהן, א זאך וואס איז נישט קיין עבודה דארף נישט ווערן געמאכט דורך א כהן. און דעריבער וויבאלד אז הדלקה איז לאו עבודה, איז דעריבער פסק'נט דער רמב ם אז הדלקת הנרות כשרה בזרים. דער רמב ם זאגט דארטן אז אויב דער אז די הטבת הנרות איז יא א עבודה און דער כהן מוז עס מאכן, אויב דער כהן האט געמאכט די הטבת הנרות און האט ארויסגענומען די מנורה אין א פלאץ וואו דער ישראל קען צוקומען דארטן א זר, מעג ער עס אנצינדן. איז אויב אזוי, אויב איך זאג אז הדלקה איז כשרה בזרים, פרעגט מען די קשיא, א געוואלדיגע קשיא. דער רבי זאגט אז עס ווערט געבראכט אין תוספות ישנים אין גמרא אין יומא. עס שטייט דאך בהעלותך את הנרות. היינטיגע פרשה הייבט זיך אן מיט די ווערטער בהעלותך את הנרות אז אהרן דארף מאכן די נרות, פרעגט דאך די שאלה הדלקה דורך אהרן, וואו איז דא הדלקה דורך אהרן? איז דאך די הדלקה אינגאנצן נישט דורך איז דאך נישט דורך אהרן. א געוואלדיגע געשמאקע שאלה. אויב איך זאג הדלקה איז לאו עבודה און א זר קען עס אנצינדן, איז ווער זאגט אז אהרן האט אנגעצונדן די מנורה יעמאלט? זאגט דער רבי זיינען דא אויף דעם כמה תירוצים ומהם דער רבי קלייבט אויס צוויי תירוצים און דער רבי דאס אפפרעגן און דער רבי זאגן אז לויט דעת רשי איז גאר קיין שאלה מלכתחילה נישט און ס'איז זייער פשוט לויט דעם יסוד וואס מיר האב וואס מיר האבן אוועקגעלייגט איז איז נישט קיין קשיות אינגאנצן א' איין תירוץ וואס זיי גיבן אויף דעם וואס לכאורה ווי קען מען זאגן בהעלותך את הנרות אויב א זר קען עס אנצינדן די הדלקה הראשונה האט געדארפט זיין דורך א כהן ווארום דורך דעם ווערט די מנורה נתחנך אויף ווערן א כלי שרת. א געשמאקער ענטפער, די הדלקה הראשונה האט געדארפט זיין דורך א כהן, פארוואס? ווייל יעמאלט ווערט עס א כלי, ווערט עס א כלי שרת, ממילא קומט אויס אז דעם ערשטן מאל ווען מ'האט עס געצונדן איז געווען אהרן האט עס אנגעצונדן דעם אכטן טאג, ממילא איז זעה איך אז ס'איז געווען דווקא דורך אהרן. ב' א צווייטן ענטפער, דער דין איז דער דין אז הדלקה כשרה בזר איז נאר ביי אלע נרות, אבער די הדלקה פון נר מערבי מוז זיין דורך א כהן, ווארום נר מערבי שכבה אין מדליקין אותו וכו' אלא ממזבח החיצון, שטייט קלאר אז די הדלקה, ווען איז הדלקה כשרה בזוהר? די אלע אנדערע נרות, מה שאין כן דער נר המערבי וואס איז א מחלוקת צו ס'איז דער צו ס'איז דער נר וואס איז אין די אין די לינקע זייט אינגאנצן מערב זייט אינגאנצן אדער ס'רעדט זיך וועגן דעם מיטלסטן נר א אריכות גאנצע אריכות אויף דעם וואס דאס איז אבער בקיצור איז דעם נר המערבי מוז מען אנצינדן פון וואנעט פון מזבח החיצון די אנדערע נרות קען מען אנצינדן איינע פון די אנדערע אויב ס'האט זיך פארלאשן אבער ביי דער ענין פון נר המערבי מוז מען אנצינדן פון מזבח החיצון, ממילא ווערט דאך דא א געוואלדיגע מעשה, א זר טאר דאך נישט צוגיין צום מזבח, און אויף דעם דעם נר המערבי שטייט בהעלותך את הנרות, האבן מיר צוויי געשמאקע תירוצים וואס מען ענטפערט, איין תירוץ איז אז די הדלקה ראשונה מוז זיין דורך אהרן דערפאר שטייט בהעלותך את הנרות, איז נישט קיין שאלה פון וואס שטייט הדלקה כשרה בזר, דער צווייטער ענטפער איז וויבאלד אז הדלקה כשרה בזר איז נאר אויף די אנדערע ליכט אבער נר המערבי מוז מוז זיין דורך א כהן, פארוואס מוז עס זיין דורך א כהן? ווייל דער לשון איז דאך נר מערבי שכבה איז מדליקין אותו נאר פון דעם פייער פון מזבח החיצון, ווער קען צוגיין צום מזבח החיצון? נאר א כהן, ממילא איז דאס פארשטאנדיג פארוואס שטייט בהעלותך את הנרות. זאגט דער רבי איך קען נישט אננעמען די ביידע תירוצים, אבער אין אבער אין די צוויי תירוצים פאדערט זיך ביאור בנוגע די הדלקה פון אהרן דפרשתנו על כל פנים, איך מוז האבן א ביאור לפחות אין די הדלקה וואס אהרן האט אנגעצונדן וואס מען רעדט אין אונזער פרשה פון בהעלותך את הנרות אז ס'שטימט נישט, ובפרט לדעת רשי לויט ווי מיר האבן אוועקגעלייגט דעם יסוד פון רשי'ן, שטימט דאס נישט. פארוואס? בנוגע דעם ערשטן תירוץ, על פי הנל קומט אויס אז דורך דער הדלקה פון משה איז שוין די מנורה נתחנך געווארן אלס א כלי שרת, בפרט אז דאס איז געווען לאחר וימשחם ויקדש אותם. ווי זאגסטו מיר אז וואס? אז די הדלקה ראשונה, אז אז דאס וואס שטייט בהעלותך את הנרות איז ניט כשרה בזר יעמאלט, פארוואס? ווייל ס'דארף זיין דווקא דורך א כהן צו עס מאכן א כלי שרת. רבונו של עולם, ווער האט עס געמאכט פאר כלי שרת? משה רבינו האט עס געמאכט פאר כלי שרת מיט די משיחה, און בפרט אז מיט די מיט זיין הדלקה האט ער שוין געמאכט דעם ענין פון א כלי שרת, און בפרט אז ס'איז שוין געווען דער ענין פון וימשחם ויקדש אותם, איז די מנורה שוין איז שוין די מנורה שוין נתחנך געווארן, אויב ס'איז שוין נתחנך געווארן, איז וואס שטייט ווייטער בהעלותך את הנרות? איז דאס אהרן האט דאך עס נישט געטון, ס'איז דאך געטון געווארן דורך משה, ממילא קען איך נישט נוצן דעם תירוץ. בנוגע דעם צווייטן תירוץ, וואס דער צווייטער תירוץ וואס איז זאגט אז די הדלקה כשרה בזר איז נאר די אנדערע ליכט, אבער די נר המערבי מוז קומען דווקא פון פון א כהן, פארוואס? ווייל מען דארף וואס נעמען דעם פייער דווקא פון דעם מזבח און א זר קען נישט צוגיין צום מזבח, זאגט דער רבי, רשי זאגט, אש שנאמר בה תמיד הוא שמדליקין בה את הנרות, שנאמר בה להעלות נר תמיד אף היא מעל המזבח החיצון תוקד. רשי זאגט וואס עס שטייט אש תמיד תוקד על המזבח, זאגט רשי זייער געשמאק, רשי זאגט אזוי, שטייט צוויי מאל תמיד, שטייט איין מאל תמיד ביי דעם ענין פון די מזבח, אש תמיד תוקד על המזבח, שטייט א צווייטן מאל תמיד להעלות נר תמיד, זאגט רשי אז לויט רשי באציט זיך דער להעלות נר תמיד נישט דווקא אויפן נר מערבי ווי לדעת הרמבן, נאר אויף אלע נרות. ס'איז רש י האלט אז דער ענין פון אנצינדן פון דעם מזבח, ווייל ס'שטייט תמיד דא און דא שטייט תמיד, להעלות נר תמיד, דער רש י זאגט נאכאמאל, זאג נאכאמאל דעם לשון פון רש י'ן, אש שנאמר בה תמיד, הוא שמדליקין בה את הנרות, שטייט נישט את הנר, את הנרות, שנאמר בה, שטייט דארטן קלאר, להעלות נר תמיד, אף היא ס'שטייט להעלות נר תמיד, און דא שטייט אש תמיד, אף היא מעל המזבח החיצון תוקד וואס דארטן שטייט אויכעט תמיד, קומט אויס לויט רש י אז מ'האט אנגעצונדן אז אלע זיבן ליכט דארפן ווערן אנגעצונדן דווקא פון דעם מזבח, און צום מזבח קען דאך נישט צוגיין נאר א כהן, נאר אויף אלע נרות גייט עס, איז במילא נישט מוכרח אפילו על דרך ההלכה לפירוש רש י אז ס'איז דא א חיוב אנצוצינדן דעם נר מערבי פון מזבח, אויב אזוי קומט אויס אז איך האב נישט קיין ספעשל ארט וואס איך זעה אז ס'איז דא א ענין פון א מצוה דווקא צו אנצינדן דעם נר מערבי פון דעם מזבח החיצון לויט שיטת רש י, ווי רש י זאגט אז אלע דארפן ווערן אנגעצונדן פון דעם. אויב אלע דארפן ווערן אנגעצונדן פון דעם, במילא איז יש לומר אז רש י האלט ווי דעת הראבד, אז דאס וואס מען דארף מדליק זיין פון דעם מזבח החיצון, לויט שיטת רש י אז מ'דארף אנצינדן אלע פון מזבח החיצון, איז דווקא בשעת עס ברענט נישט קיין נר אין דער מנורה, ווען דארף עס זיין דווקא פון מזבח החיצון, דווקא ווען איך זאג אז ס'איז אז ס'רעדט זיך אין א ענין אז ס'איז נישט ווען אינגאנצן האט נישט געברענט דארטן גארנישט וויאזוי אבער אויב ס'האט געברענט אויב ס'האט געברענט דארף איך נישט נעמען פון מזבח החיצון קען איך עס אנצינדן איינע פון די אנדערע אויב איך קען אנצינדן איינע פון די אנדערע ווערט דאך צוריק וואס פארענטפערסטו מיר אז מען דארף האבן דער נר המערבי דארף מען נעמען פון דעם פון דעם מזבח אזא זאך אז ס'זאל ווערן פארלאשן די גאנצע מנורה מ'זאל דארפן דווקא גיין צום מזבח נעמען איז א זאך וואס ס'טרעפט נישט ממילא קומט דאך אויס קען דאך זיין אז דא בשעת ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין האט געקענט א זר יא אריין האט א זר יא געקענט אנצינדן די מנורה אויב אזוי ווערט דאך ווייטער די שאלה לויט דעם רמבם וואס ער זאגט אז הדלקה לאו עבודה און הדלקת הנרות כשרה בזרים ווערט דאך די שאלה וואס שטייט דא בהעלותך את הנרות דער רבי האט געפרעגט ביידע שאלות און דער רבי וועט דאס ענטפערן זייער זייער געשמאק מיר האבן דאך אוועקגעלייגט דעם יסוד אז דער בהעלותך את הנרות, דא וואס ס'שטייט אין פרשה נאך די הקרבת הנשיאים, קומט זאגן, קומט מנחם זיין אהרן'ען ווי רשי ברענגט אראפ פון די מדרש, אז ס'קומט אים זאגן אז שלך גדולה משלהם, איז על פי הנל, אין דעת רשי, איז קושיא מעיקרא ליתא. וואס קומט דא דער בהעלותך את הנרות? דער בהעלותך את הנרות קומט דא זאגן אז כאטש איז געווען די הדלקה פון משה, פריער פון די הדלקה פון משה פריער די הדלקה פון משה איז דאך געווען פריער איז אהרונ'ס הדלקה פון יום ח' למילואים ביז דעם צוועלפטן טאג אן ענין פון חנוכת המנורה במילא איז מובן פארוואס דאס איז געזאגט געווארן און עס איז שייך דווקא צו אהרון שלך דער רבי איז דא מחדש האט נאכאמאל ווי געזאגט שוין פריער, און דער רבי זאגט לויט דעם גייט אראפ אלע שאלות, אז אז וויבאלד אז ס'רעדט זיך דא דערין וואס דער אייבישטער זאגט אהרנ'ען, ס'רעדט זיך נישט וועגן אנצינדן די מנורה יעצט אדער ווען, נאכדעם ווען ער צינדט אן פארנאכט די מנורה, איז ממילא איז דאס א ענין וויבאלד אז דער אייבישטער זאגט אים שלך גדולה משלהם, ווערט דאס אזוי ווי דער אייבישטער האט געזאגט ביי די נשיאים, יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, און יעדן טאג איז א ענין פון חנוכת המזבח, איז זיך דא, נישט נאר דעם ענין וואס ס'האט אנגעצונדן איז אזוי ווי זייערע, נאר ס'איז גדולה משלהם, און ס'ווערט דער ענין וואס דער ענין וואס אהרן האט אנגעצונדן האט ער געמאכט דעם ענין פון חינוך המנורה, און די חינוך המנורה איז אין אסאך א העכערע דרגה ווי גערעדט פריערט און די פון די דריי ווערטער וואס עס שטייט דארט אין דער לשון שאתה אנדערש ווי די נשיאים, מדליק ומטיב איז דער ענין וואס ער טוט ביידע זאכן נישט ווי די נשיאים האבן געטון נאר א האלבע זאך, און את הנרות בפנים און לדורות. ממילא איז אלס געשמאק פארשטאנדיג, יעצט וועט דער רבי אריינגיין אין אות ד אויף יינה של תורה אין פירוש רשי. לכאורה איז נאך אלס נישט גלאטיג דער לשון רשי שאתה מדליק ומיטיב לשון הווה. וויבאלד אז בהעלותך את הנרות שטייט נאך דער גאנצער חנוכת הנשיאים, און דער חלשה דעתו פון אהרן איז געווען פארבונדן מיטן זמן פון זייער חנוכה ווען זיי האבן געענדיגט זייער חנוכת המזבח, יעמאלט האט אהרן געהאט דעם חלישות הדעת, האט דאך געדארפט שטיין כנל שאתה הדלקת והטבת. דארף שטיין וואס דו האסט אנגעצונדן די איז די בפשטות ווי מ'האט געלערנט אין פשוטו של מקרא האט מען געזאגט שאתה מדליק אז ווען דו צינדסט אן יעצט אין דעם ערשטן טאג און אין דעם צווייטן טאג און דעם דריטן טאג איז אלס א ענין פון פון חינוך פון די מנורה אבער אין יינה של ת זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין ס'דארף שטיין שאתה הדלקת והטבת איז דער ביאור בזה על פי פנימיות הענינים דערמיט גופא ווערט ארויסגעבראכט נאך א פרט אין דעם טעם פארוואס שלך גדולה משלהם אין דעם ענין וואס דער אייבישטער זאגט דעם ענין שאתה מדליק ומיטיב, נישט אז ער זאגט אים הדלקת לשון עבר אין דעם ערשטן טאג פון ראש חודש, דערמיט גופא ווערט ארויסגעבראכט נאך א פרט אין דעם טעם פארוואס שלך גדולה משלהם. ביי די נשיאים איז די חנוכה געווען אן איינמאליגע זאך אין משך פון די צוועלף טעג, דאקעגן ביי אהרן איז שטענדיג ווען נאר ער איז מדליק ומיטיב את המנורה פאראן אט די מעלה פון חנוכת המנורה,

בכל פעם הוי ענין של חינוך. אזוי זאגט דער רבי, פנים מנשה יאיר דארף מען דאך אבער פארשטיין וואס איז דער הסבר אין דעם. דער הסבר אין דעם, דער אלטער רבי איז מבאר דעם ענין פון חנוכת, דער אלטער רבי אין תניא איז מבאר דעם ענין פון חנוכת המזבח, אז פונקט ווי מען איז מחנך א קינד גיבט מען אים אין יום החינוך אסאך מתנות כו', א תוספות איז קרבות, וואס דאס גיט אים כח אין זיין שפעטערדיגן לימוד. א קינד ווען ער הייבט אן לערנען דעם ערשטן טאג, מען נעמט אים מיט א טלית אין חדר, מען ווארפט אים מיט צוקערלעך, מיט אלע זאכן, מען גיט אים א תוספת התקרבות און מען גיט אים און מען גיט אים מתנות. אזוי איז אויך געווען ביי חנוכת המזבח, אז די קרבנות וואס מען האט געבראכט ביי די חנוכה האבן געהאט א העכערע מעלה ווי די קרבנות וואס מען האט מקריב געווען אין משכן באופן תמידי, וויבאלד דאס איז געווען דער ענין פון חינוך, איז אזוי ווי חינוך פון א קינד גייט אין אן אופן פון מתנות און התקרבות, אזוי אויכעט ווען זיי האבן געבראכט די צוועלף טעג די קרבנות צו מחנך זיין דעם מזבח, איז געווען אויף א גאנץ אויף א העכערן אופן, און דעריבער האבן זיי ממשיך געווען א העכערן אור אלוקי ווי רגיל. ויש לומר בדרך אפשר אז דאס איז דער פנימיות'דיגער פירוש אין שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, וואו זעט מען דא דעם ענין פון שלך גדולה משלהם? איז דער רבי מסביר געוואלדיג געשמאק אין פנימיות הענינים. ביי די נשיאים איז דער תוספת אור פון זייער חנוכה געווען נאר אין די צוועלף טעג. מה שאין כן ביי אהרן, ווערט דורך זיין הדלקה והטבה בכל זמן אויפגעטון חנוכה. דאס הייסט, וואס הייסט חנוכה? ווי געזאגט פריער, אזוי ווי א קינד ווען מ'איז אים מחנך גיבט מען אים ספעשל מתנות, איז די נשיאים האבן געמאכט די צוועלף טעג האבן זיי געהאט די ספעשל מתנות, אבער עס האט זיך אויפגעהערט, אהרן האט געהאט די מתנות די אלעמאל די מתנות און די התקרבות יעדן טאג וואס ער האט אנגעצונדן די מנורה תוספת אור השכינה על דרך ווי אהרן האט אויפגעטון אין די צוועלף טעג האט ער אנגעטון האט ער ממשיך געווען אויפצוטון שפעטער אויכעט דערמיט איז אויך מובן פאר וואס דער אויבערשטער אין פנימיות הענינים פאר וואס דער אויבערשטער האט געזאגט חייך חייך איז דאך א שבועה וואס ווייזט אויף א החלטה ותוקף מיוחד. יא, מען ווייסט אלעמאל דעם ענין פון משביעין אותו תהי צדיק, דער ענין פון א שבועה איז א געוואלדיגע זאך, ס'איז א המשכה חדשה פון אלוקות, מצד המשכת אלוקות על פי סדר השתלשלות מוז זיין א חילוק צווישן התחלת וחינוך הדבר וואס דעמאלט איז מאיר א העכערער אור און דער המשכה וואס קומט דורך דער שפעטערדיגער עבודה תמידית. דער רבי איז דא מחדש וואס דער ענין פון די שבועה אז ס'מוז זיין א חילוק בדרך הטבע מוז זיין א חילוק אין דעם ענין פון מחינוך און נאך חינוך אזוי ווי מ'זעט ביי א קינד און אזוי ווי מ'זעט ביי די נשיאים מה שאין כן דא, וויבאלד האט דער אייבערשטער צו אים געזאגט חייך, איז דא נתחדש געווארן א געוואלדיגע זאך, דווקא מצד הנהגה שלמעלה מהשתלשלות, וואס דאס קומט בדרך שבועה, חייך, קען אויך אין דער שטענדיגער הדלקה פון אהרן זיין א תוספת אור, תוספת אין גילוי השכינה ווי ס'איז דא בשעת החינוך. פשוט, פשוט אין סדר השתלשלות קען דאס נישט זיין, אבער אהרן איז געווען אלעמאל דער ענין פון אנצינדן די מנורה, שלך גדולה משלהם, זייערע איז געווען נאר די צוועלף טעג איז געווען דער ענין פון חינוך און די מיט די מתנות און די אורות עליונים וואס איז אראפגעקומען מער ווי אין אין אין רעגעלער צייט וואס מען צינדט וואס מען ברענגט א קרבן, מה שאין כן אהרן האט דאס אלעמאל ממשיך געווען ווייל דאס קומט פון למעלה מסדר השתלשלות, ווי דער ענין פון חייך איז א שבועה און א שבועה ברענגט א ענין פון המשכה חדשה פון אלוקות, אות י"ב דער ענין האט אויך א שייכות צום תוכן בעבודה רוחנית פון בהעלותך את הנרות, דער ענין האט אויך א שייכות מיט דעם ענין פון דער רוחנית'דיגע ענין פון בהעלותך את הנרות. ס'איז מבואר אין חסידות, דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה איז מבאר, אז די נרות זענען נשמות ישראל. די נרות וואס איז דא אין די מנורה גייט דאס אויף די נשמות ישראל, כמו שנאמר, נר ה' נשמת אדם. כללות נשמות ישראל ווערן אנגערופן מנורה. און די ז' נרות אויב דאס ווערט אנגערופן מנורה וואס איז די ז' נרות זאגט דער רבי די ז' נרות זענען די ז' מדריגות אין עובדי השם ס'דא זיבן דרגות אין עובדי השם ס'גייט אויף זיבן קאטעגאריעס אויף זיבן סארטן אידן ווי זיי דינען דעם אייבערשטן ס'דא אהבה משוך כמים ס'דא אהבה כרשפי אש ממש פארקערט ס'דא אהבה כמים ס'דא אהבה כרשפי אש כו' די זעלבע זאך דא אין גבורה די זעלבע זאך דא אין אלע איז דא זיבן סארטן וועגן ווי מען דינט דעם אייבערשטן און דאס איז עבודת אהרן וואס טוט אהרן אין דעם ענין פון פון אין רוחנית'דיגן אופן פון בהעלותך את הנרות, און דאס איז די עבודת אהרן בהעלותך את הנרות, ער איז ממשיך חיות ואלוקות אין נשמות ישראל, בהעלותך את הנרות, ער הייבט אויף די נרות, ער הייבט אויף די אידן און יעדער איינעם אין זיין עבודה, צו אויפהייבן זיי און מעורר זיין ביי זיי די אהבה צו אלוקות, און דעריבער כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, יעצט וועט מען פארשטיין אויך טיפער וואס מיינט דא די חלשה דעתו, ווארום וויבאלד אז די חנוכת הנשיאים איז בלויז אן איינמאליגער ענין, וואס אין עבודת השם מיינט דאס אז ס'איז א באשטימטע נתינת כח, ווי געזאגט פריער, אלרייט מ'האט געלערנט פריער אז דער ענין פון די פון די פון די קרבנות איז געווען התחלה איז געווען נאר די צוועלף טעג, און אהרן האט געהאט א חלישות הדעת, אז ס'איז א באשטימטע נתינת כח צו די וואס האלטן ביי א חידוש עבודה, א נייע דרגה אין עבודה, יעמאלט קריגט ער דעם ענין פון דעם ספעשל אור מלמעלה, אבער נישט אן ענין תמידי און פאר אלע אידן. א איד וואס ער איז א פשוט'ער איד און ער גייט נישט העכער און העכער, האט ער נישט דעם ענין פון די דרגות, איז דערפאר חלשה דעתו. מיינענדיג אז אויך דער חינוך פון הדלקת הנרות איז נאר באופן פון א תוספות אור צו אזעלכע עובדי השם וואס מען קען ביי זיי אויפטון אן אהבה בחידוש ותוקף לאלוקות, אהרן האט געטראכט אז ס'גייט זיין אזוי ווי ביי זיי, אוואו קען זיין דער ענין פון חידוש, אזוי ווי דער ענין פון חידוש איז נאר בהתחלה, איז א איד וואס ער גייט ארויף מדרגה לדרגה, יעמאלט קען אהרן אים געבן דעם ענין פון חיזוק, ער קען אים געבן מער אור, אבער איינער וואס ס'האט, זיין עבודה איז א באשטימטע עבודה, האט ער א באשטימטע נתינת כח און נישט העכער, איז חלשה דעתו. אבער די וואס זענען נישט בדרגה זו ועל אחת כמה וכמה די וואס זענען נישט קיין נר השם בגלוי, חס ושלום ס'דא די אידן וואס זענען נישט קיין נר השם בגלוי, קען ביי זיי אהרן מיט זיין חינוך נישט אויפטון אז זיי זאלן ווערן עובדי השם אז ביי זיי זאל לייכטן דער אור השם, פארוואס? ווייל דער חינוך איז דאך שוין אריבער, אויב דער חינוך גייט אריבער קען מען עס שוין נישט טון, האט דער אויבערשטער אויף דעם געזאגט, געוואלדיג אין פנימיות הענינים, האט דער אויבערשטער אויף דעם געזאגט חייך שלך גדולה משלהם, דיינע איז נאך גרעסער ווי זייערע, דורך דער המשכת אלוקות באופן פון חייך, פון א אופן פון שבועה פון למעלה מסדר השתלשלות, איז יעמאלט די בחינת החכמה תחיה, און נאך העכער פון עצמות אור אין סוף, איז געווארן שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב, אז דער תוספות אור וכח פון אהרן'ס חינוך טוט אויף ביי נשמות ישראל די הדלקה והטבה שטענדיג, און ביי יעדן אידן, און ס'האט נישט אן דווקא מיט א איד נאר וואס ער גייט העכער, און א איד וואס איז נישט אין די דרגה פון נר הוויה קען אהרון עס נישט טון, ניין ס'איז א ענין פון דווקא דער ענין פון למעלה מסדר השתלשלות, וואס דאס איז דער ענין פון, דאס איז דער ענין פון חכמה, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הארה ש של שלכן שלך גדול משלהם כי הוא ממשיך גם מבחינת חכמה להיות העלייה דנשמות ישראל, מה שאין כן די נשיאים האבן נישט געהאט דעם ענין פון די דרגה וואס זיי האבן עס נישט געהאט.

וואס איז שורה בחכמה שבנפש ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, און מצד דעם איז יעדער איד בפנימיות נפשו א נר השם וואס ציט זיך לשורשו, און אהרן הכהן גיט זיי אריין דעם חיות און ער הייבט זיי אויף און ס'ווערט ביי זיי דער ענין פון לייכטן ביי זיי דער אור הוויה בגלוי. אות יג, עס זיין דער ענין פון דעם איז אויך די הוראה צו יעדן איינעם, בשעת מען טרעפט א אידן וואס האט לכאורה לעת עתה קיין שייכות נישט צו עבודת הוויה, מען זעט נישט ביי אים דעם נר השם נשמת אדם, קען מען דאך טראכטן, ווי אזוי קען מען אויף אים פועל זיין, אז ביי אים זאל לייכטן די נשמה, ער זאל אנהייבן לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, ווי קען איך האבן א כח עס צו טון? אויף דעם זאגט מען חייך, בשעת ער וועט דאס טון מיט מסירות נפש, מסירות חיי הנפש, וויסנדיג אז דאס איז אים נוגע אין לעבן, בשעת דו טרעפסט אזא אידן, דארפסטו וויסן אז ס'איז דיר נוגע אין לעבן, דארפסט טון וואס דו קענסט, ער זאל לייגן תפילין, ער זאל אנהייבן טון מצוות און לערנען תורה, וויסנדיג אז דאס איז אים נוגע צום אין לעבן, אז די הדלקה פון דעם צווייטנס נר השם איז נוגע אין זיין נר השם, נישט נאר וואס דו צינדסט אן יענעמ'ס נר השם, נאר ס'האט א השפעה אויף דיינעם, ס'איז נוגע דיין נר השם, ווארום דווקא דעמאלט ווערט עס א גאנצע אנגעצונדענע מנורה,

איז ממילא ברענגט מען אראפ אויך די מנורה הטהורה אין דעם בנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו ממש.